אוי רייס אפ! מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת יומא דף נ ח עמוד א'. לאמיר אנהייבן דף נ ז עמוד ב' גאנץ אונטן ביי די צוויי פינטלעך איז געשטאנען די משנה עירה דם הפר לתוך דם השעיר דער כהן גדול האט שוין געענדיגט אינעווייניג אין קדשי קדשים ער האט שוין געשפריצט פונעם דם הפר, דם השעיר, אחת למעלה ושבע למטה, אינדרויסן ביים פרוכת די זעלבע זאך איבער געמאכט, דם הפר, דם השעיר, אחת למעלה ושבע למטה. יעצט פאר ער גייט צו צום קליינעם מזבח און ער גייט דארטן לייגן דעם דם, זאגט מיר די משנה, עירה דם הפר לתוך דם השעיר, גיי אויסמישן די בלוט יעצט, דער דם הפר, אריין אינעווייניג צום דם השעיר, און שפעטער נאכאמאל צוריק אין די ליידיגע כלי שרת. און אויף דעם זאגט די גמרא אזוי. תנן כמאן דאמר מערבין לקרנות, אונזערע משנה איז קלאר משמע ווי דער מאן דאמר וואס האט געהאלטן אז ווען ס'קומט צו לייגן דעם דם אויפן קרנות המזבח דארף שוין זיין די בלוט אויסגעמישט, בעצם דאס איז א מחלוקת ווי די גמרא גייט אונז זאגן, די פאקט אבער אז אונזערע משנה זאגט מיר אז נאכדעם וואס איך האב דא געענדיגט מיטן פרוכת גיי איך יעצט אויסמישן די דם, זע איך אז די משנה האט געהאלטן אז פאר איך קום צו צום קליינעם מזבח, פאר איך לייג אויפן קרנות דם, מוז איך שוין האבן אויסגעמישט דעם דם. דאיתמר, ווייל אונז האבן געלערנט, רבי יאשיה ורבי יונתן, חד אמר מערבין, וחד אמר אין מערבין. איינער טענה'ט ניין ס'מוז זיין מערבין, כ'מוז אויסמישן דאס בלוט, און איינער זאגט ניין מ'דארף עס נישט אויסמישן. לאמיר אנקוקן די מחלוקת אביסל נענטער. די תורה זאגט אונז, ולקח מדם הפר ומדם השעיר, ונתן על קרנות המזבח סביב. די שאלה איז דא געווען, ווען די תורה זאגט מיר ולקח מדם הפר מדם השעיר, מיינט עס אויסגעמישטערהייט? אדער ניין ס'מיינט נישט אויסגעמישט, נאר איך גיי צום דם, איך צום איך נעם דעם דם הפר, דאס לייג איך אויפן קרנות, איך נעם דעם דם השעיר און דאס לייג איך סעפערעטלי אויפן קרנות, אדער ניין מיינט עס צו זאגן צוזאמען, ולקח מדם הפר און מדם השעיר מיינט אויסגעמישט צוזאמען. אויף דעם זאגט די גמרא דאס בעצם א מחלוקת, רבי יאשיה מיט רבי יונתן, ווער האלט וואס ווייס איך נישט. אבער אונזערע משנה איז קלאר משמע ווי דער מאן דאמר וואס האט געהאלטן אז איך דארף עס לייגן צוזאמען, איך מיש עס אויס, און דעמאלס גיי איך עס ארויפלייגן אויפן קרנות פונעם מזבח. און אויף דעם זאגט די גמרא, תסתיים דרבי יאשיה הוא דאמר מערבין. לכאורה קען איך דא ברענגען א ראיה אז רבי יאשיה איז דער וואס האט געהאלטן אז די צוויי בלוטן מוזן זיין אויסגעמישט צוזאמען, און דעמאלס גיי איך עס ארויפלייגן אויפן קליינעם מזבח. פארוואס זאגט ער אזוי? דאמר אף על גב דלא כתיב יחדו, כמאן דכתיב יחדו דמי. רבי יאשיה'ס שיטה איז, ווען די תורה זאגט מיר צוויי זאכן צוזאמען. ווי למשל, די תורה זאגט אונז, כי איש איש אשר יקלל את אביו ואת אמו, א מענטש גייט שעלטן זיין טאטע מיט זיין מאמע, מות יומת. אביו ואמו קלל, דמיו בו. זאגט מיר רבי יאשיה זאלסטו וויסן אזוי. אז איך קוק אן די אנהייב פונעם פסוק, כי איש איש אשר יקלל את אביו ואת אמו, זאגט מיר נישט די תורה אדער דעם טאטן אדער די מאמע, ניין, די תורה זאגט מיר די טאטע מיטן מאמע. ווילאנג די תורה זאגט מיר נישט עפעס אנדערשט, זאגט מיר די תורה זיי ביידע צוזאמען. און פארדעם, ווען ביסטו חייב מיתה? דאס איז נאר אויב גייסטו שעלטן די טאטע מיט די מאמע צוזאמען, דעמאלטס וועסטו זיין חייב מיתה. אויב גייסטו נאר שעלטן דעם טאטן, אויב גייסטו נאר שעלטן די מאמע, ביסטו נישט חייב מיתה. נאר זאגט רבי יאשיה, איין מינוט, פאר דו גייסט זאגן אזוי, זאלסטו וויסן דא איז עס נישט אזוי, וויבאלד די תורה חזר'ט זיך איבער, און די תורה זאגט מיר ביים סוף נאכאמאל אביו ואמו קלל דמיו בו, חזר'ט די תורה איבער די זעלבע זאך וואס איך האב דיר פריער געזאגט צו זאגן, אין דעם פאל איז עס אנדערשט, דו מוזט נישט שעלטן די טאטע מיט די מאמע צוזאמען, אז דו שעלטסט דיין טאטע, דו שעלטסט דיין מאמע, זאלסטו וויסן אויף דעם ביסטו חייב מיתה, מוז עס זיין צוזאמען? ניין. דאס הייסט רבי יאשיה זאגט אזוי, ווען די תורה זאגט מיר את אביו ואת אמו, מיינט עס צוזאמען, דאס מיינט כאילו ס'שטייט יחדו צוזאמען, אחוץ טאמער די תורה זאגט מיר נישט צוזאמען. ווי זאגט מיר די תורה נישט צוזאמען? למשל דא, וויבאלד די תורה חזר'ט זיך איבער און די תורה זאגט מיר אביו ואמו קלל, זאגט מיר די תורה, כ'ווייס נארמאל וואלסטו פארשטאנען אז ס'מיינט צוזאמען, דא מיינט עס אבער נישט צוזאמען. און פאר דעם זאגט רבי יאשיה לכאורה די זעלבע זאך איז ביי אונז אויכעט. ווען די תורה זאגט אונז ולקח מדם הפר ומדם השעיר, זאגט מיר די תורה, וואס זאלסטו נעמען, מדם הפר און מדם השעיר צוזאמען, גיי עס אויסמישן צוזאמען, לייג עס אריין אין איין כלי, און דעמאלס זאלסטו צוגיין צום מזבח און גיין לייגן אויפן קרנות פונעם מזבח. דאס הייסט רבי יאשיה גייט מיט זיין מהלך, מיט זיין שיטה. ווען די תורה זאגט מיר צוויי זאכן, מיינט עס צוזאמען, אחוץ ווען די תורה זאגט מיר נישט צוזאמען. דא זאגט מיר די תורה נישט נישט צוזאמען, די תורה זאגט מיר גארנישט, די תורה זאגט נאר ולקח מדם הפר ומדם השעיר, וויל איך דיר זאגן אז דו ווייסט אז ס'איז דא א מחלוקת רבי יאשיה מיט רבי יונתן, דו ווייסט נישט ווער איז דער וואס האלט ס'מוז זיין יא צוזאמען, ווער איז דער וואס האלט ס'איז נישט צוזאמען, זאגט ער לכאורה איז מסתבר אז דער מאן דאמר וואס זאגט ס'מוז זיין צוזאמען דאס איז רבי יאשיה, אזוי ווי דו פארשטייסט ביי מקלל זאגט רבי יאשיה אז ס'מיינט אייביג צוזאמען, די זעלבע זאך ביי אונז מיינט עס אויך צוזאמען. יעצט ווער איז דער מאן דאמר וואס האט געהאלטן ניין עס מוז נישט זיין צוזאמען? דאס איז רבי יונתן. רבי יונתן זאגט ניין, ס'איז צוויי פארשידענע זאכן. הגם די תורה זאגט מיר צוויי זאכן, מיינט דאס נאכנישט אז ס'מוז זיין צוזאמען. ס'קען מיינען צוזאמען, ס'קען מיינען נישט צוזאמען. דאס איז שיטת רבי יונתן. וואס האלט ער דארטן פארוואס די תורה חזר'ט זיך איבער? פיין דאס האט נישט מיט אונזערע גמרא יעצט. אבער זאגט רבי יאשיה, ווען די תורה לייגט צוזאמען צוויי זאכן מיינט נאכנישט ס'איז געבינדן צוזאמען. און אויב אזוי איז זייער שטארק זייער שטארק מסתבר, ר' יונתן איז דער וואס האט געהאלטן די דם דארף נישט זיין אויסגעמישט, ס'מיינט נישט צוזאמען. מה שאין כן ר' יאשיה וואס זאגט ס'מיינט אייביג צוזאמען, מיינט ער אויך דא אז ס'איז צוזאמען. און אויף דעם זאגט די גמרא ניין. אפילו תימא ר' יונתן היא. אין אמת'ן אריין קען איך דיר זאגן ניין. ס'נישט אמת וואס דו זאגסט. דו ווייסט ווער איז דער מאן דאמר וואס האט געהאלטן אז ס'מוז זיין צוזאמען? דאס איז רבי יונתן. איי, רבי יונתן איז דאך דער וואס האלט נארמאל אז די תורה שרייבט מיר צוויי זאכן מיינט עס נישט דווקא צוזאמען. אויף דעם זאגט אבער שאני הכא דכתיב אחת. ביי אונז זאגט מיר די תורה וכפר אהרן על קרנותיו אחת בשנה. ווען זאלסטו מאכן די גאנצע עבודה אויפן קליינעם מזבח? אחת בשנה, איין מאל א יאר. און אויב אזוי זאגט מיר די תורה אליינס, דו דארפסט לייגן דם הפר, דו דארפסט לייגן דם השעיר, אבער דו מאכסט עס נאר איין מאל א יאר. אויב האב איך צוויי מאל, איך לייג עקסטער די דם הפר, איך לייג עקסטער דעם דם השעיר, מאך איך עס צוויי מאל א יאר. איז פאר דעם וויבאלד די תורה זאגט מיר דא וכפר אהרן על קרנותיו אחת בשנה, זאגט מיר די תורה קלאר, כ'ווייס כ'האב דיר געזאגט דם הפר דם השעיר, אבער די אנדערע פסוק די אחת איז דיר מגלה, לייג עס צוזאמען ווייל די קענסט די גאנצע עבודה מאכן נאר איינמאל א יאר. און אויב אזוי קען איך דיר זאגן לעולם, ווער איז די שיטה וואס האט געהאלטן ס'מוז זיין צוזאמען? ר' יונתן. פארוואס ר' יונתן? ווייל ס'שטייט אחת בשנה. איי וועסט מיר פרעגן איין מינוט וואס איז שיטת רבי יאשיה, קען איך דיר זאגן יא, רבי יאשיה וועט האלטן ולקח מדם הפר ומדם השעיר, לייגט מיר די תורה אריין נאכאמאל ומדם השעיר, די תורה וואלט געקענט שרייבן ולקח מדם השעיר והשעיר, מדם הפר והשעיר, וואס דארפסטו מיר איבערשרייבן מדם הפר ומדם השעיר. אלא מאי, קען זיין אז רבי יאשיה האט פארשטאנען, די תורה איז דאס מחלק, און די תורה זאגט מיר גיי עס מאכן צוויי מאל, איין מאל זאלסטו מאכן דם הפר, איין מאל זאלסטו מאכן דם השעיר. איי וואס מאכט ער מיטן אחת? פיין, ער וועט זיך אן עצה געבן מיט עפעס א צווייטע לימוד דערפאר. און אויף דעם קען איך דיר זאגן, דו האסט מיר געוואלט זאגן. און דו ביסט געווען מיט אזא שטארקקייט, רבי יאשיה איז דער וואס האלט ס'מוז זיין צוזאמען, רבי יונתן איז דער וואס האלט אז מען מאכט די בלוט סעפערטלי, זאג איך דיר ניין, איך האב א וועג פארקערט אויך, רבי יונתן איז דער וואס האט געהאלטן אז צוזאמען ווייל ס'שטייט אחת, און רבי יאשיה איז דער וואס האט געהאלטן ניין ס'סעפערטלי, וויבאלד די תורה לייגט מיר אריין א עקסטערע ווארט מדם, און די מדם האלט האקט האקט עס אפ, ס'איז דא די פר איינמאל, שפעטער נאכאמאל פארן שעיר. און אויף דעם זאגט די גמרא נאכאמאל אפילו תימא רבי יונתן, אויב אפילו תימא רבי יונתן היא, שאני הכא דכתיב אחת. און אויף דעם זאגט די גמרא פיין, וויאזוי לערן איך עס למעשה יעצט? איך ווייס דא א מחלוקת דא רבי יאשיה מיט רבי יונתן, די שאלה איז ווער איז דער וואס האט געהאלטן די בלוט מוז זיין צוזאמען, ווער איז דער וואס האלט אז די בלוט מוז זיין סעפערעט? און אויף דעם זאגט די גמרא תניא דלא כשנויין, וואס דו האסט מיר יעצט געוואלט זאגן אז רבי יונתן איז דער וואס האלט אז צוזאמען, זאג איך דיר ניין איך האב א קלארע ברייתא וואס זאגט מיר נישט אזוי. די ברייתא זאגט מיר ולקח מדם הפר, די תורה זאגט אונז ולקח מדם הפר ומדם השעיר, לערן איך פון דעם שיהיו מעורבין אז ס'מוז זיין אויסגעמישט, און דא שטייט שוין א נאמען פון די ברייתא, דברי רבי יאשיה. זאגט רבי יאשיה קלאר, די תורה זאגט מיר ולקח מדם הפר ומדם השעיר, זאגט מיר די תורה ס'מוז זיין צוזאמען. ורבי יונתן אומר, און רבי יונתן זאגט, מזה בפני עצמו ומזה בפני עצמו, יעדעס פאר זיך אליינס, דאס הייסט אונז האבן דא געהאט א שאלה ווער האלט אז די דארף מען זיין אויסגעמישט, ווער האלט אז די דם מוז זיין סעפערעט, דו האסט נישט געוואוסט ווער עס איז, האסט געהאט א סברה אויף אזוי א סברה אויף אזוי, די ברייתא זאגט אונז קלאר נעמען אז ר' יונתן איז דער וואס האט געהאלטן אז ס'מוז זיין זה בפני עצמו זה בפני עצמו, און ר' יאשיה האט געהאלטן ניין שיהיו מעורבין אז ס'מוז זיין אויסגעמישט. אבער אמר לו רבי יאשיה, זאגט רבי יאשיה, איך האלט, די דם מוז זיין אויסגעמישט פאר איך קום אן צום מזבח. און אויף דעם זאגט ער, וואס איז מיין ראיה, ווייל הלא כבר נאמר אחת, די תורה זאגט מיר שוין די ווארט אחת, די תורה זאגט מיר אחת, וואס מיינט אחת? אז די תורה זאגט מיר אחת מיינט עס צו זאגן ס'מוז זיין איינמאל א יאר, און איינמאל א יאר מיינט איינמאל א יאר, און פאר דעם האלט איך, איז לאמיר גיין מיטן פשט אזוי, אז נישט פשט, אזוי ווי איך האב פריער געלערנט, אז שיטת ר' יאשיה איז וויבאלד ווען די תורה זאגט מיר איין זאך מיינט עס אוטאמאטיקלי צוזאמען א חוץ אז ס'שטייט נישט אזוי. נאר ער זאגט עס זאלסטו וויסן. די, פון די, די מיין ראיה, פון ווי ווייס איך אז ס'מוז זיין אויסגעמישט? ווייל די תורה זאגט מיר וכפר אהרן על קרנותיו אחת בשנה. די אחת, דאס קלעבט עס צוזאמען. יא איך האב טאקע דארטן די דם און מדם הפר מדם השעיר פיין אבער דאס איז אפשר נישט גענוג שטארק פון ווי ווייס איך באמת'דיג פון ווי ווייס איך אז עס מוז זיין איינמאל ווי ווייס איך אז מוז איך עס אויסמישן זאגט רבי יאשיה ווייל די תורה זאגט מיר אחת דאס הייסט לכתחילה האבן אונז געוואלט פארשטיין שיטת רבי יאשיה פון ווי ווייס אז עס מוז זיין אויסגעמישט אה עס איז פשוט ווייל צוויי זאכן מיינט אייביג צוזאמען און אויף דעם זאג איך דיר ניין, דא די צוויי זאכן מוזן נישט מיינען צוזאמען, אבער עס מוז יא מיינען צוזאמען ווייל די תורה זאגט מיט די ווארט אחת, און די אחת באשטעטיגט, נעם די צוויי בלוט, מיש זיי אויס צוזאמען, און דעמאלס וועסטו גיין שפריצן על קרנות המזבח. און אמר לו רבי יונתן, אויף דעם זאגט רבי יונתן צוריק צו אים, והלא כבר נאמר מדם הפר ומדם השעיר, איך הער ווי דו זאגסט, אבער למעשה די תורה לייגט דאך אריין דארטן די מדם הפר און מדם השעיר, און דאס מיינט די תורה צו זאגן האלט עס סעפערטלי, איינמאל דם הפר און איינמאל דם השעיר. גייסטו פרעגן אם כן למה נאמר אחת, די תורה זאגט מיר דאך אחת, אויב אזוי וואס טו איך מיט דעם אחת, וואס לכאו' איז דאך משמע איינמאל א יאר נאר אזוי זאל איך עס מאכן, און אויף דעם זאגט ער ניין, לומר לך, די תורה וויל דיר עפעס אנדערש זאגן. תורה וויל דיר זאגן אחת ולא שתיים מדם הפר, אחת ולא שתיים מדם השעיר. איך מיין נישט צו זאגן איין מאל און דאס איז עס, מער ווי דאס קענסטו נישט מאכן. אוודאי מען דארף עס מאכן צוויי מאל, ס'איז איין מאל איין צייט פונעם יאר, אבער מען מאכט עס צוויי מאל, ווייל דו האלטסט ביידע דמים סעפרעט, איינמאל גייסטו לייגן אויף די קרנות פונעם דם הפר, איינמאל גייסטו לייגן אויפן קרנות פונעם דם השעיר. איי למעשה ס'שטייט דאך יא אחת, וואס זאגט מיר די ווארט אחת? און אויף דעם זאג איך דיר אזוי, די אחת מיינט צו זאגן, מאך עס נאר איין מאל, מאך איין מאל פון דם הפר, מאך איין מאל דם השעיר, וואס מיינט דאס? פארוואס זאל איך האבן א הוה אמינא זיך מער מאכן ווי דאס? אויף דעם זאגן די ראשונים אזוי, וואס געשעהט ווען ער האלט דא אינמיטן גיין לייגן אויפן קרנות המזבח, ער האט געמאכט איין עק, צווייטע עק, און די דם הפר גיסט זיך אויס. האט נאך צוויי עקן צו מאכן, צוויי קרנות דארף ער נאך מאכן, האט עס נאכנישט געמאכט. יעצט, וואס זאל ער טון? מוז ער איבערשעכטן א בהמה, ער מוז איבערשעכטן א פר כדי צו קענען צוענדיגן די צוויי עקן. וואלט איך יעצט געהאט א צד צו זאגן פון דעם נייעם דם, ברענג דעם נייעם דם דא, און שפריץ נאכאמאל אויף די ערשטע צוויי קרנות ווי דו האסט שוין געמאכט, ס'הייסט מאך נאכאמאל איבער די גאנצע עבודה אויפן קליינעם מזבח. און אויף דעם זאגט מיר די תורה ניין ניין ניין, וכפר אהרן על קרנותיו אחת בשנה, מאך פשוט ווייטער פון ווי דו האסט שוין אנגעהויבן, האסט שוין געמאכט צוויי עקן, האסט נאכנישט געמאכט די אנדערע צוויי, לאז די ערשטע צוויי, גיי מאכן די אנדערע צוויי. דאס הייסט, ווען די תורה זאגט מיר אחת וויל די תורה דיר נאר זאגן, מאך נישט איבער דעם דם הפר, אפילו עס איז דא געשען א עקסידענט. יא עס איז געשען עס האט זיך ארויסגעגאסן דעם דם הפר, מאכט נישט. שעכט א נייע, די צוויי האסטו שוין געשפריצט, פיין לאמיר גיין שפריצן אויפן אנדערע. און די זעלבע זאך איז מיטן דם השעיר אויכעט. ס'האט זיך אויסגעגאסן דם השעיר, מיטן וואס דו ביסט געווען דארטן ביזי מיטן קרנות המזבח, דו האסט שוין געשפריצט אויף צוויי עקן, צוויי האסטו נאכנישט געמאכט, דו גייסט איבערשעכטן יעצט א שעיר, פיין, נאו פראבלעם, די צוויי וועסטו ענדיגן, אבער איבערמאכן די גאנצע, דאס זאלסטו נישט מאכן, און דאס איז וואס אחת לערנט אונז. און פארדעם זאגט רבי יונתן, בעצם ווען איך גיי שפריצן שפריץ איך עס סעפערטלי, נאר וואס מיינט אחת? גיי נישט איבערמאכן די זעלבע זאך. מה שאין כן רבי יאשיה זאגט ניין. די אחת, וואס עפעס? אחת קומט מיך אויס צו לערנען איין מאל, איין מאל זאלסטו עס מאכן, מיש אויס די דם הפר, דם השעיר, מיש עס אויס צוזאמען ווייל דו קענסט די גאנצע עבודה נאר איין מאל מאכן. און דאס איז די לימוד פון אחת. און פאר דעם, לכתחילה האט מען פארשטאנען די גאנצע לימוד פון רבי יאשיה, פון ווי ווייסט אז צוזאמען ווייל עס איז פשוט ווייל איך האב דא צוויי ווערטער נארמאל מיינט עס צוזאמען. און אויף דעם בין איך דיר מחדש ניין. זיין שיטה איז פון וואו ווייס אז צוזאמען ווייל ס'שטייט די ווארט אחת. ס'דא אנדערע וואס לערנען אביסל אנדערש, אבער לאמיר בלייבן מיט דעם פשט. און אויף דעם זאגט די גמרא יעצט, תניא אידך. כ'האב יעצט נאך א ברייתא וואס קאנפירמד דאס, וואס איז אויך מסכים מיט דאס. די ברייתא זאגט אונז ולקח מדם הפר ומדם השעיר. די תורה זאגט אונז מען זאל נעמען פונעם דם הפר מיטן דם השעיר, שיהיו מעורבין זה בזה, זאל זיין אויסגעמישט צוזאמען, אתה אומר שיהיו מעורבין זה בזה, או אינו אלא בפני עצמו, ווער זאגט מען דארף אויסמישן דאס דם, אפשר יעדער דם פאר זיך אליינס, אפשר או אינו אלא מזה בפני עצמו וזה בפני עצמו, תלמוד לומר אחת, זאגט מיר די תורה די ווארט אחת, אחת צו גיין און צו באשטעטיגען, מען מאכט עס איינמאל א יאר, און וויאזוי קען איך מאכן נאר איינמאל א יאר? נאכדעם וואס איך מיש עס אויס צוזאמען, איך נעם דעם דם הפר, דם השעיר, איך מיש זיי אויס צוזאמען, און יעצט לייג איך עס אויפן מזבח, אזוי מאך איך עס איין מאל, און מיט דעם איז די עבודה געענדיגט. יעצט וסתמא, די ברייתא האט דאך נישט קיין נאמען, ווער זאגט די ברייתא ווייס איך נישט, נישטא קיין נאמען. אבער וסתמא, דאס זעהסטו קלאר אז די ברייתא זאגט אונז אזוי, און דאס שטימט זייער גוט, כרבי יאשיה, אזוי ווי רבי יאשיה וואס ער האט טאקע געהאלטן, די ווארט אחת איז דאס וואס די תורה באשטעטיגט מיר און זאגט מיר, יא, ולקח מדם הפר און מדם השעיר, אבער אחת, לייג זיי צוזאמען, ווייל די עבודה אויף מזבח, דאס וועסטו נאר איינמאל מאכן, און מיט דעם האט זיך עס געענדיגט. דאס הייסט, אויף צוצוענדיגן, האבן דא א מחלוקת, ווען איך בין צוגעגאנגען צו די קרנות המזבח, האב איך עס געמאכט צוזאמען, אדער סעפערטלי? און אויף דעם האב איך מחלוקת. רבי יאשיה איז דער וואס האט געהאלטן ניין, מען מוז עס אויסמישן צוזאמען און דעמאלס גיי איך צו די קרנות המזבח, מה שאין כן רבי יונתן האט געהאלטן ניין, צוויי פארשידענע זאכן. ערשט גייסטו שפריצן פון דעם דם הפר, שפעטער גייסטו שפריצן פון דם עשו, און שפעטער גייסטו עס אויסמישן, און שפעטער גייסטו עס לייגן אויף די אויבערע חלק פון די קליינע מזבח. זאגט די גמרא ווייטער, נתן את המלא בריקן, ער גיסט אריבער איינס אינעם צווייטן, נאכדעם וואס ער האט אויסגעגאסן די דם הפר אריין די דם השעיר, גיסט ער עס צוריק פון דעם דם השעיר צוריק אריין צו די דם הפר. און אויף דעם פרעגט די גמרא אזא שאלה, בעא מיניה רמי בר חמא מרב חסדא, הניח מזרק בתוך מזרק, וקיבל בו את הדם, מהו? כ'וועל פשוט פרעגן א דזשענעראל קוועשאן, סתם אזוי. דער כהן האט ער מחליט געווען, פאר סאם סארט אוו ריזען, פארוואס אזוי האט ער מחליט געווען? ער האט דא זיין כלי קיבול, און אנשטאטס צו נאר האלטן איין כלי שרת, לייגט אריין איין כלי שרת אריין אינעם צווייטן, אזוי ווי צוויי פלעסטיק קאפס איינס גייט אריין אינעם צווייטן, יעצט די הענטל וואס ער האלט ווען ער איז מקבל דעם דם פון די בהמה האלט ער דאך נאר די אונטערע חלק, די אנדערע כלי שרת זיצט פשוט אינעווייניג, און די דם גייט אריין די אויבערע כלי שרת. מאי, וואס איז יעצט די הלכה? הייסט עס א חציצה? אדער הייסט עס נישט קיין חציצה? דאס הייסט די תורה זאגט אונז ולקח הכהן, און פון דעם ווארט וואס די תורה זאגט אונז ולקח הכהן המשיח מדם הפר, לערן איך פון דעם אז די ולקח מוז זיין א געהעריגע לקיחה, איך מוז עס מאכן מיט די אייגענע הענט. טאמער איך זאל טון, איך זאל אנטון די גלאווס, איך זאל לייגן א שמאטע אויף מיין האנט, און אזוי גיי איך האלטן די כלי שרת, אפילו נאר איין כלי שרת, דאס איז יעדער איינער מסכים, מען קען נישט טון די עבודה אזוי, און אויב ביסטו מקבל געווען דאס בלוט אזוי איז עס גארנישט ווערט. די שאלה איז דא, היות ס'איז דאך א כלי שרת אין א כלי שרת, אויף דעם פרעג איך דיר, בין איך יעצט יוצא די עבודה? ווען איך בין געגאנגען מקבל געווען דאס בלוט אזוי, איז דאס אקעי? אדער זאג איך ניין, דו האסט א מחיצה. און די שאלה איז מין במינו חוצץ, או אינו חוצץ. היות ס'איז דאך ביידע די זעלבע זאך, ס'איז מין במינו, ס'איז צוויי פארשידענע כלי שרת אבער ס'איז די זעלבע סארט, ס'איז די זעלבע מין. יעצט ווען איינס ליגט אין די צווייטע, איך האלט נאר די אונטערע, און די דם קומט אריין אין די אויבערע, די צווייטע וואס איז אינעווייניג, אבער למעשה ס'איז מין במינו, איז דאס חוצץ, אדער ניין דאס הייסט נישט קיין חציצה. אמר ליה האט ער אים געזאגט תניתוה אונז האבן דאס געלערנט, און גענומען אונזערע משנה, און האט פאלש פארשטאנען אונזערע משנה, זאגט ער אזוי, תניתוה אונזערע משנה זאגט אונז, נתן את המלא בריקן, אונזערע משנה זאגט אונז, מ'לייגט אריין די מלא אריין אין דעם ריקן, און מאי לאו, האט ער פארשטאנען, הושיב מזרק מלא לתוך מזרק ריקן. אז די משנה זאגט אונז, מען נעמט דעם כלי שרת פונעם פר, איך גיס עס אריבער אינעם כלי דאס, און שפעטער לייג איך אריין דעם כלי שרת, דעם צווייטן לייג איך אריין אינעם ערשטן אריין, און אזוי גיי איך ארום יעצט מיט צוויי כלי שרת אין די האנט. און אויף דעם זאגט ער, זעסטו דאך פון דא קלאר, אז מען מאכט דא אן עבודה, מיט האלטנדיג צוויי כלי שרת, און ביי אונז שטייט פונקט אזוי ולקח, און אויב אזוי אז ביי אונז שטייט דאך אויך ולקח מדם הפר ומדם השעיר, איז פשט איז דאך אויך א נעמען, און אז ס'איז א נעמען, אזוי ווי ביי אונז איז אקעי, אזוי אויך איז יעדעס מאל ווען איך גיי אויפכאפן דם און איך נעם צוויי כלי שרת, לכאורה בין איך יוצא, און לכאורה די סיבה פארוואס ס'ארבעט, איז ווייל די צוויי זאכן זענען די זעלבע זאך, כלי שרת א' מיט כלי שרת ב' איז דאך די זעלבע מין במינוי, איז איינס נישט קיין חציצה צום צווייטן, איז אפילו איך האלט נישט די צווייטע וואס דארט איז אריינגעקומען דעם דם, אבער למעשה כ'האלט די ערשטע, און מין במינו אינו חוצץ, סאו אויב אזוי איז אלעס אקעי. אויף דעם זאגט די גמרא לא, דו האסט פאלש פארשטאנען, איז עירה מזרק מלא לתוך מזרק ריקן. וואס דו האסט פארפאסט דא איז נישט אז מען לייגט אריין די כלי שרת אריין איינס אינעם צווייטן, נאר פארקערט, מערה, עירה מזרק מלא לתוך מזרק ריקן, איך גיס אריבער די פילע אריין צו די ליידיגע, נישט אז איך לייג אריין איין כלי שרת אריין אינעם צווייטן, איך גיס פשוט אריבער פונעם פילע אריין צו די ליידיגע. און אויף דעם פרעגט די גמרא אייביג נישט פארוואס זאל איך טון אזא זאך, הא תנא ליה רישא עירה דם הפר לתוך דם השעיר, מ'האט שוין געזאגט פריער אז מ'מישט עס אויס, די דם הפר גייט אריין אין די דם השעיר, איז יעצט אז כ'גיי עס נאכאמאל אריינלייגן די פולע דם השעיר אריין אין די ליידיגע, האב איך געמיינט ס'מיינט זאגן לייג אריין די גאנצע כלי איינס אריין אינעם צווייטן, אבער דו זאגסט מיר ניין גיס עס צוריק אריבער צו די ליידיגע כלי, פארוואס זאל איך דאס טון? און אויף דעם איז די גמרא מסביר פשוט, כדי לערבן יפה יפה. די מינוט וואס איך גיס עס אריין איינמאל אזוי, שפעטער צוריק, מישט זיך עס אויס זייער גוט. דם הפר איז געווען עפעס א דמי א דיקערע סארט דם, זאל זיך גוט אויסמישן, סתם ווען איך גיי עס אריינגיסן איינס אינעם צווייטן איז נישט גענוג, מוז איך צוריקגיסן, אזוי ווייס איך אז די גאנצע כלי שרת יעצט וואס איך האלט דא אין מיין האנט איז גוט אויסגעמישט, סיי דם הפר און סיי דם השעיר. אבער אוודאי דא איז נישט געווען א פאל וואס איך זאל אריינלייגן איין כלי שרת אריין אינעם צווייטן כלי שרת. און אויף דעם זאגט די גמרא פיין, האסט מיר דא געגעבן א גוטן תירוץ, און למעשה בין איך נאך אלץ דא מיט מיין קשיא. ווען דער כהן, וועלכע טאג זאל עס זיין, ער איז מחליט פאר סאם סארט אוו ריזען ער נעמט צוויי כלי שרת, איינס אריין אינעם צווייטן, און אזוי כאפט ער אויף דאס בלוט, איז ער יוצא צו נישט? און אויף דעם זאגט ער תא שמע, היה עומד על גבי כלי, או על גבי רגל חברו. דער כהן, ער מאכט דא די עבודה, שטייט אויף א כלי, ס'איז דא עפעס א זאך אויפן ערד אויף דעם שטייט ער. אדער על גבי רגל חברו, זיין חבר לייגט זיך אפ אויפן ערד, ער שטייט אויפן פיס פון זיין חבר. אויף דעם איז די הלכה פסול, אז די עבודה איז פסול אזוי. איך מוז שטיין אויפן ערד פון עזרה אליינס, איך קען נישט האבן קיין חציצה. אז מיין חבר ליגט דארט און איך שטיי אויף זיין פיס, איז דאס ווייטער א חציצה, צו א כלי איז א חציצה. נו, איז וואס די ראיה פון דא? די ראיה פון דא איז דאך גאנץ קלאר, דער כהן וואס ליגט אויפן ערד שטיי איך אויף זיין פיס, מיין פיס שטייט אויף זיין פיס, דאס הייסט עס איז לכאורה די זעלבע סארט זאך, און אויב אזוי זע איך דאך דא כ'האב צוויי די זעלבע זאכן, און נאך אלץ הייסט עס א חציצה, זע איך דאך קלאר אז מין במינו הייסט א חציצה, און אויב אזוי די זעלבע זאך מיטן כלי שרת אויך. יא, כ'האב דא צוויי כלי שרת, ס'איז טאקע די זעלבע מין, אבער ניין ס'וועט נישט ארבעטן, מין במינו איז חוצץ, אזוי ווי איך זאל שטיין אויף יענעמ'ס פיס איז דאס א חציצה. און אויב אזוי זעהסט דאך פון דא קלאר אז מין במינו איז א חציצה. און אויף דעם זאגט די גמרא ניין שאני רגל דלא מצי מבטל ליה. דאס איז נישט קיין גוטע ראיה. פארוואס? ווייל דארטן ווען דער כהן זאל זיך אפלייגן איך זאל שטיין אויף זיין פיס, קען ער נישט מבטל זיין זיין פיס צו מיך. דאס מיינט צו זאגן, ווען איך וועל נאך שטיין אויף זיין פיס העט ער ארומרוקן זיין פיס. ווען האב איך א צייט צו זאגן אז מין במינו איז אינו חוצץ, דאס איז ביי א פיקסד זאך, איך לייג אריין א כלי שרת אין א כלי שרת, ס'רוקט זיך נישט פון פלאץ, ס'זיצט שיין אינעווייניג, אויף דעם זאג איך אקעי מין במינו איז עס יא חוצץ נישט חוצץ פיין, דאס מיין שאלה. ווען איך זאל שטיין אויף יענעמ'ס פיס, און פארקערט און יענער רוקט זיך ארום, אויב אזוי קען ער נישט מבטל זיין די פיס, אויב אזוי נישט דא קיין שאלה בכלל צו מין במינו איז יא חוצץ צו נישט, אוודאי איז עס חוצץ ווייל עס ריקט זיך ארום, אויב אבער אין א שאלה וואס איז טאקע פעסט, אין אזא פאל האב איך ווייטער א ספק, איז עס טאקע א זאך וואס איך קען זאגן עס איז מבטל, אדער ניין עס קען זיך נישט מבטל זיין. איז פאר דעם פארענטפערן מיין שאלה האסט נישט קיין קלארע תשובה. אויף דעם זאגט די גמרא יעצט איכא דאמרי ס'איז דא אנדערע וואס זאגן הכי בעי מיניה דאס איז געווען די שאלה און ער ווייסט קלאר אז מין במינו איז אינו חוצץ ער האט געוואוסט אז מין במינו איז נישט קיין פראבלעם און אויב אזוי פאר דעם בעצם וואלט נישט געווען קיין פראבלעם דא צו גיין מיט צוויי כלי שרת נאר וואס דרך שירות בכך או אין דרך שירות בכך די שאלה איז דא געווען א צווייטע סארט שאלה הייסט עס א דרך שירות דאס הייסט די תורה זאגט אונז בעצם מען דארף באדינען. הייסט עס אז איך קען באדינען דעם באשעפער אזוי ווען איך לייג אריין איין כלי שרת אריין אינעם צווייטן, אדער ניין דאס הייסט נישט קיין באדינען? און אויף דאס איז געווען דא די שאלה, הייסט דאס א זאך וואס איך קען באדינען? און אפשר דארף מען נוצן דעם פסוק, כי בו בחר ה' אלקיך מכל שבטיך לעמוד לשרת בשם ה', עס מוז זיין דא א שירות, און לייגן איין כלי אריין אינעם צווייטן, דאס איז נישט קיין שירות. און דאס איז געווען דא די שאלה. איך ווייס אז בעצם אלס חציצה איז נישט קיין חציצה, עס איז אקעי, עס איז מין במינו איז אינו חוצץ. אבער דאס איז די נארמאלע וועג, און אז ס'איז נישט די נארמאלע וועג קען איך נישט גיין מאכן אזא סארט זאך. און אויף דעם זאגט די גמרא תא שמע דתנא דבי רבי ישמעאל את כל כלי השרת אשר ישרתו בם בקודש. זעה איך דארטן די פסוק זאגט אונז שני כלים ושירות אחד. די פסוק זאגט דארטן בעצם צוויי סארטן לשונות. די פסוק זאגט אונז ולקחו את כל כלי, כלי איז לשון רבים, השרת איז לשון יחיד, זע איך אז צוויי קענען אויך זיין שרת, און אויב אזוי זאג איך דיר זאלסטו וויסן, יא איך קען גיין נוצן די צוויי איינס אינעם צווייטן, ווייל אפילו צוויי כלי איז אויך א שרת, און אויב אזוי זע איך קלאר פונעם פסוק אז דאס איז א זאך וואס דו קענסט מאכן, דאס איז אלס ווייל ער האט געהאלטן מין במינו איז אינו חוצץ, און אויב אזוי זאגט ער, די שאלה איז נאר הייסט עס שירות הייסט עס א באדינונג, און די תירוץ איז יא, איך זעה ווען מען האט זיך געצויגן דארטן שטייט קלאר ולקחו את כל כלי השרת אשר ישרתו בם בקודש, אבער איך זע אז כלי איז לשון רבים, שרת לשון יחיד, זעה איך אז צוויי צוזאמען, דאס הייסט אויך שירות. בעא מיניה רמי בר חמא מרב חסדא פרעגט ער נאך א שאלה, הניח סיב בתוך המזרק וקיבל בו את הדם מהו? די כהן האט דא זיין כלי שרת, פון א טייטל בוים מ'נעמט עפעס דארטן די פעדערלעך כאילו עפעס א דינע זאך וואס ער לייגט אריין אינעווייניג אין די כלי שרת. מהו, וואס איז יעצט די הלכה? מין בשאינו מינו חוצץ, נארמאל וואלט איך געזאגט מין בשאינו מינו, וואס האט איינס מיטן צווייטן, וואס א קלאץ מיט בוידעם? ווען איך לייג אריין די די בלעטלעך וואס זאלן זיין אין מיין כלי שרת, דאס איז נישט די זעלבע מין ווי די כלי שרת, אויב אזוי מהיכי תיתי ס'זאל עס ארבעטן, ווייל מין במינו איז זיכער חוצץ. אדער זאג איך דיר ניין? או אינו חוצץ, ווייל כיון דמחלחל לא חייץ. דא האב איך א צד צו זאגן, למעשה ס'לאזט אדורך. דאס הייסט אפילו דו האסט אריינגעלייגט עפעס אין דיין כלי שרת, אבער ווען איך לייג אריין דעם בלוט, ס'דא לעכעלעך אין דעם, ס'לאזט אדורך דעם בלוט. או דילמא לא שנא, אדער זאג איך ניין? די פאקט אז ס'דא לעכעלעך דאס גייט מיר נישט אן, למעשה ס'איז מין בשאינו מינו, דו לייגסט אריין א זאך אין דיין כלי שרת, אויב אזוי מאכסטו קאליע, דו קענסט נישט גיין נוצן דעם כלי שרת אויף אזא סארט אופן. אדער זאג איך דיר ניין, ס'איז דא לעכער אין דעם, ס'לאזט אדורך, אז ס'לאזט אדורך אפשר איז דאס א וועג וואס איז מותר יעצט. אמר ליה אויף דעם האט ער געזאגט תנינא, אונז האבן דאס אויך שוין געלערנט, זולף והולך עד שמגיע לספוג. דארטן רעדט מען פונעם וואסער פונעם פרה אדומה, אז ער האט אריינגעלייגט א ספאנדזש אין די כלי וואס מ'כאפט אויף דארטן די וואסער פון די פרה אדומה, איז די הלכה דו קענסט נעמען ארויס די וואסער פון דעם כלי שרת, הגם בעצם די וואסער מוז אנרירן די ווענט פון דעם כלי שרת, ס'איז נישט דווקא כלי שרת, ס'הייסט פונעם כלי וואס איך כאפ אויף דארטן די וואסער פונעם פרה אדומה, אבער ביז צו די ספאנדזש, איך קען אראפגיין ביז די וואטער לעוועל ביז צו די לעוועל פון די ספאנדזש, אבער נישט מער ווי דאס. ווייל כ'האב מורא ווען דו העסט אראפ נעמען, דו העסט ארויס נעמען וואסער אויך וואס ליגט אויפן לעוועל, די וואטער לעוועל פון די ספאנדזש, עט ארויס קומען אביסל וואסער פון די ספאנדזש אויכעט, דאס איז נישט געווען אין דעם כלי אליינס, דאס האט נישט אנגערירט די ווענט פון די כלים, און אויב אזוי האסטו דא וואסער וואס איז פסול. אבער ביז דארטן אראפ דאס קענסטו גיין נעמען. זעה איך דאך פון דא דער ספאנדזש וואס איז אינעווייניג, היות ס'לאזט אדורך וואסער, ס'איז דאך פארלעכערט, דאס הייסט ס'כאפט אויף אבער לאזט צוריק ארויס, און די וואסער קען אנרירן די ווענט, אויב אזוי זאגט ער אז ס'איז אקעי, און אויב אזוי לכאורה די זעלבע זאך ביי אונז אויכעט, ווען איך זאל אריין לייגן א סיב, ס'האט לעכער, ס'לאזט אדורך, אויב אזוי לכאורה איז עס אקעי. אויף דעם זאגט די גמרא ניין שאני מיא דקלישי, דו קענסט נישט צושטעלן, ביי אונז רעדט מען פון דם, דם איז א דיקערע זאך, וואסער דארטן ביי די ספאנדזש ס'איז וואסער, וואסער איז זייער דין, ס'לאזט גלייך אדורך, פאר דעם רירט עס אן די ווענט, איז אלעס פיין און וואויל, קען איך עס נוצן הגם איך האב אינעווייניג א ספאנדזש, נאר וואס וויבאלד די ספאנדזש לאזט עס אדורך איז מיין וואסער קען אנרירן די ווענט און איך קען אראפגיין ביז צו די לעוועל פון די ספאנדזש. אבער דאס איז דווקא ביי וואסער. ביי דם וואס איז אסאך דיקער ווי דאס, האב איך א פראבלעם, ס'וועט נישט ריכטיג אדורכגיין, אויב ס'לאזט נישט געהעריג אדורך, האסטו א פראבלעם. איז גיי נישט צושטעלן די וואסער צוזאמען מיטן דם. איכא דאמרי, ס'איז דא אנדערע וואס זאגן הכי פשט ליה, בדם כשר, ביי דם ביסטו אקעי, ס'גייט אדורך, ס'קען אדורך גיין, פיין ביי דעם ביסטו אקעי, בקומץ פסול, ווייסטו ווען ס'וועט נישט ארבעטן איז ביי קמיצה, ווי מען ווייסט ער מאכט קמיצה, האט ער א דיקע זאך אין זיין האנט, און ער דארף עס אריינלייגן אין כלי שרת, אין די כלי שרת יעצט ליגט דא א ספאנדזש אינעווייניג, דא זאלסטו וויסן דא ארבעט עס נישט, וויבאלד די כלי שרת ווי ער לייגט אריין דעם קמיצה, די קמיצה איז דאך אסאך א דיקערע זאך, ס'איז א טריקענע זאך, איז דא קען עס נישט געהעריג אדורכלאזן, פארדעם זאגט ער איך קריג זיך אויף פריער, די ערשטע מאן דאמר האט געהאלטן ניין ווייל דם איז שוין צו דיק, וואסער איז אקעי דם איז נישט אקעי. דא זאגט ער ניין, ווייסט וואס איז אקעי, דם איז אקעי, ווייסט וואס איז נישט אקעי, קמיצה. די טרוקענע זאך דאס קען זיכער נישט אדורכגיין, אבער דם קען יא אדורכגיין, און אז ס'קען יא אדורכגיין אויב אזוי הייסט נישט קיין חציצה, און מיט דעם קענסטו עס מאכן. קמיצה וואס איז ממש א טרוקענע זאך, דארטן קענסטו נישט מאכן, אבער ביי דם איז עס יא אקעי, און פאר דעם אז דו האסט אריינגעלייגט אזא זאך הייסט נישט קיין חציצה, און די עבודה וואס דו האסט געמאכט איז א כשר'ע עבודה. אוי רייצא!